פרק כ ה לערנען אונז אביסל הלכות בית דין, הלכות עונשי בית דין, און אויך איז דא אין דעם א געוויסע ענין פון רחמנות האבן אויף א ארעמאן, דא איז דער ארעם דער נעבעך דא איז נישט דער וואס איז א ארעמאן אדער א גר א אלמנה אזוי ווייטער, דער נעבעך דא איז דער וואס איז דער רשע בעצם, זייער אינטערעסאנט, און ווייטער מען דארף מדייק זיין וואס איז דער חידוש פון די תורה, שטייט אז ס'איז געווען א מחלוקת, און ס'איז געווען א משפט והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע עד כאן איז לכאורה נארמאל דאס איז נישט קיין חידוש דאס דארף דאס איז די דזשאב פון א משפט דאס איז די דזשאב פון א בית דין און והיה אם בן הכות הרשע והפילו השופט והכהו לפניו עס קומט זיך די דין יצא הדבר אז ער דארף קומען פעטש דאס איז ווייטער לכאורה נארמאל מאכט זיך א מענטש דארף קומען פעטש יעצט די תורה איז מחדש וואס זאגט א חידוש זאל די שופט געבן נאר כדי רשעתו במספר ארבעים יכנו לא יוסיף, און ער איז מסביר פן יוסיף להכותו על אלה מכה רבה ונקלה אחיך לעיניך, ס'הייסט די חידוש דא איז אפילו איינער וואס איז חייב מלקות זאל מען נישט געבן מער וויפיל ער איז חייב און נישט מער קיינמאל נישט מער ווי פערציג קלעפ ווייל דעמאלטס איז נקלה אחיך לעיניך דאס איז שוין מכה רבה דא אפילו אחיך אפילו ער איז א בן הכות הרשע איז נישט שולדיג געווען געבליבן שולדיג אין זיין דין דארף מען ממעט זיין די תורה זאגט מען זאל נישט געבן מער פון פערציג מלקות דאס איז די חידוש לכאורה פון די תורה נישט די חידוש אז מען געבט מלקות די חידוש אז נישט מער פון פערציג מלקות אזוי פאר דעם די חכמים קענען אראפ נעמען אזוי ווייטער נאך נאך א דין וואס נישט צריך עיון וואס קומט דא אריין ס'דא אויף דעם דרשות לא תחסום שור בדישו איז לכאורה כעין זה האבן מיר געלערנט פריער ביי א מענטש דא איז א דין כי תבא בקמת רעך מעג ער עסן אביסל די זעלבע זאך א שור ס'פאסט נישט ס'נישט מענטשליך אז דו נעמסט א שור הייסט אים ארבעטן אין דיין עסן און דו געסט אים נישט צו עסן דאס איז די נקודה אבער פארוואס ס'קומט דא אריין ווייס איך נישט ס'הערט זיך צו פריער. און האבן אונז די פרשה פון יבום, ווייטער א וויכטיגע פרשה, ווייטער מען דארף פארשטיין וואס איז די חידוש הפרשה, וועלכע חלק איז מחודש, די פרשה שטייט נישט בכלל אין די ערשטע פיר חומשים, מען זעט יא ביי יהודה שוין און אנדערע פלעצער אז מען האט זיך אזוי געפירט, און אז ס'איז דא א ברודער וואס וואוינען צוזאמען, לעבן צוזאמען כי ישבו אחים יחדיו, ווען איינער שטארבט אן קיין קינדער, איז דא א מצוה פאר זיין ברודער צו מייבם זיין, מייבם זיין מיינט חתונה האבן מיט זיין סיסטער אין לאו מיט זיין שוועגערין און האבן פון איר א קינד כדי צו מוריש זיין א קינד פאר זיין ברודער אזוי האט מען עס אנגעקוקט דעמאלטס אז כאילו א טאטע לאזט איבער זיין קינד דאס איז זיין השארה דאס איז זיין וואס ער לאזט איבער ס'איז זכר שמו בישראל און אויב ער שטארבט אן קינדער קען זיין ברודער כאילו משלים זיין ס'באלאנגט אזוי אויף פאר די משפחה אין א געוויסע זין די גאנצע זאך זיין ברודער קומט אנשטאטס אים און די בכור הייסט כאילו על שם אחיו המת לא ימחה שמו מישראל דאס זעט מען קלאר דאס איז די נקודת הדבר. און טאמער נישט, טאמער ער וויל נישט, איז וואס קען מען טון פאר די מענטש וואס ער וויל נישט, ס'איז זייער אינטערעסאנטע עונש כ'רעד דא פשוט פשט פון חליצה איז זייער אינטערעסאנטע, וואס קען מען טון, מען קען אים צווינגען, מען קען נישט צווינגען א מענטש חתונה צו האבן, וואס מען קען טון איז אים פארשעמען, איז אויב ער וויל נישט גייט די יבמתו ס'הייסט זיין שוועגערין גייט, יבמתו איז דאך א שוועגערין, זי גייט, אל הזקנים זאגט מאן אחי, מאן יבמי להקים, קומען די זקנים און זיי רעדן און ער זאגט איך וויל נישט, ער וויל נישט, מען קען אים גארנישט טון, זייער אינטערעסאנט, מען הייסט אים נישט, מען צווינגט נישט א מענטש, דאס איז נישט קיין זאך וואס מען צווינגט א מענטש חתונה צו האבן, אבער מען לאזט איר קומען און זי נעמט אראפ נעלו און זי שפייט אויף אים, דאס איז א געוויסע בזיון, און זי זאגט ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה, און מען רופט עס בית חלוץ הנעל, דאס איז די פשוט טייטש פון די פרשה, מען מאכט עפעס א פובליק שעימינג פאר די מענטש, ער וויל נישט העלפן, ער וויל נישט טון די מצוה פון, מען זעט אין פרשה פון יהודה, דאס איז א גרויסע עונש, איינער וויל נישט, גרויסע שלעכטע זאך, נישט מקיים זיין שם אחיו המת. אבער איז נאך א פרשה וואס האט עפעס אויך צו טוהן מיט אנשים, און פריער איז געווען כי ישבו אחים יחדיו און דא איז כי ינצו אנשים זיי שלאגן זיך שוין, ס'דא עפעס א אישה, אבער מער פון די גופו של דבר האט עס לכאורה נישט קיין שייכות, אז ס'דא א איש איינער די מענטשן האבן געהאט א פייט און איינע פון זייערע ווייבער, ס'איז א אינטערעסאנטע קעיס פארוואס פונקט דאס רעדט מען, מ'דארף פארשטיין וואס וואס די נקודה פון די מעשה, זי האט אנגערירט במבושיו, די מקום וואס איז מקום בושה, זי רירט אן זיין אבר, און דעמאלטס וואס דארף מען טון וקצותה את כפה וואס די גמרא זאגט פארשטייט זיך אז ס'מיינט ממון אבער די ווארט איז דאס איז אזא דבר חמור מאוד דאס האט אים מבייש געווען די צוויי מענער האבן א פייט זאלן האבן א פייט לאז האבן א פייט עס קומט א פרוי זי מישט זיך אריין זי טאטשט יענעם ווי ווי ס'טויג נישט ווי ס'איז א בושה פאר א מענטש הייסט מבושיו מלשון בושה יא ס'איז א מקום המכוסה און דאס איז די וקצותה את כפה לא תחוס עינך דאס איז נישט קיין וועג דאס איז האט קאנעקטעד מיט די ענין פון דארפן כבוד און ימחה שמו און אזוי ווייטער. יעצט גיין אונז צו א פשוטע הלכה ווייטער פון בין אדם לחבירו פון יושר נישט האבן קיין אבן ואבן איפה ואיפה דאס הייסט אז א מענטש האט געהאט א משקל אין זיין געשעפט דארף ער מאכן זיכער ס'זאל זיין אנעסט נישט האבן איינס פון וואס ער קויפט איינס פון וואס ער פארקויפט און אזוי ווייטער כי דאס איז תועבת השם זייער א גרויסע תועבה דער וואס טוט אזוי כל עושה עול און מיט זכות פארקערט אז מ'האט די ריכטיגע משקולות למען יאריכו ימיך על האדמה און אזוי ווייטער. לעצטע פרשה אין די פרק לעצטע פרשה אין פרשת כי תצא איז בעצם א השלמה פון דיני מלחמה קען מען זאגן אונז האבן געלערנט ביי דיני מלחמה איז דא געווענטליך נארמאלע עמים וואס זענען מען געבט מאכט א שלום אזוי ווייטער איז דא שבעה עמים וואס לא תחיה כל נשמה דא זעט מען איז דא נאך די אדומי און מאובי וואס זיי האבן דאך זייערע הלכות און עמוני און מצרי און אזוי ווייטער דא א ספעציעלע הלכה פאר עמלק עמלק דארף מען געדענקען וואסארא רשע ער איז געווען וואס הייסט קרך בדרך זעט אויס די ווארט איז ער האט געטון עפעס א עפעס א שלעכטע זאך בין אדם לחבירו דאס הייסט ער האט אויסגענוצט האט מען גענומען די נחשלים אחריך ממילא ווען וועסט האבן די מעגליכקייט זאלסטו מוחה זיין אינגאנצן זכר עמלק סאיז זייער קאנעקטעד מיט די פריער ימחה שמו מישראל סאיז ימחה תמחה את זכר עמלק לא תשכח ער באקומט נישט קיין שום זכר ער באקומט נישט קיין שום אהבה גארנישט קיין שום דיעל איז גארנישט מען דארף אויסהארגענען גאנץ עמלק.